א גוטן ערב יום הקדוש, כ'האב שוין געמאכט א שיעור, כ'האב שוין געמאכט נאך א שיעור, כ'האב שוין געמאכט אן עמערדזשענסי, יעצט מאך איך נאך אן עמערדזשענסי, זייער וויכטיגע קלייניקייטן, און כ'האב שוין אויפגענוצט דעם קעסטל ניין וואן וואן, גיי איך נוצן נאך אן עמערדזשענסי קעסטל, ס'איז ניין וואן טו. קודם האב איך געוואלט זאגן אז ס'קומט יעצט דער הייליגער טאג, די גמרא ברענגט לא היו ימים טובים לישראל כחמשה עשר באב, וכיום הכיפורים שבהן בנות ירושלים יוצאות, זיי זענען ארויסגעגאנגען מיט שיינע ווייסע קליידער, יעצט די גמרא דערציילט דאך דאס אונז פאר א ריזען, אז מ'איז דעמאלטס ארויס, היינט גייט מען דאך נישט ארויס, און בכלל שטייט וואס מען ליינט די פרשה עריות, ליינט מען וועגן דעם ווייל. מען זאל ווארענען יענעם ווען ער גייט ארויס אין די וויינגערטנער, וועלכע מיידל איז פאר אים מותר, וועלכע איז פאר אים אסור, און אז מען טאר נישט אנרירן נגיעות מיט אלעם. איינע פון די טעמים, דער טור ברענגט עס, פארוואס מען ליינט פרשת עריות. למעשה, כ'האב געוואלט זאגן נאר אפאר קלייניקייטן. די גמרא פארציילט עס אונז וועגן דעם אז חמשה עשר באב, און יום כיפור, איז די העכסטע פונקט פונעם יאר אויף מתפלל זיין אויף שידוכים, אפילו מען גייט גייט נישט ארויס יום הקדוש, אבער דעמאלטס איז די צייט אז מען זאל בעטן דעם אייבערשטן פאר א שידוך, ס'שטייט אז חמשה עשר בשבט בעט מען אויף אן אתרוג, איי מען האט נעמט ערשט דעם אתרוג חמשה עשר בתשרי, דעסטוועגן נאך מען דארף שוין בעטן פון פארדעם, די זעלבע אויכעט מיט א שידוך, מען דארף אנהויבן צו בעטן חמשה עשר באב און אויכעט. אין יום כיפור. יעצט כ'האב געזעהן עס שטייט אין איינע פון די קבלה ספרים אז מ'דארף עס אינזין האבן ביי איה, און איה איז דא דריי זאכן וואס מ'האט אינזין, וואוילע קינדער, פרנסה, און רוח הקודש. יעצט האב איך געזעהן איינע פון די ספרים שרייבן דארט זאל מען אינזין האבן א שידוך אויכעט. און פארוואס? ווייל דו גייסט בעטן דעם אייבערשטן וואוילע קינדער, נו, מוזטו דאך זיי נאכדעם וואויל חתונה מאכן. האסט אויפגעצויגן א שיינעם דור, מוזטו דאך זיי חתונה מאכן. און נאך א זאך אויב יענער האט נישט קיין שידוך קען ער דאך נישט האבן קיין וואוילע קינדער, ער קען נישט האבן קיין קינדער אן א שידוך, סאו ביי קדושת כתר ווען מ'זאגט איה, שטייט אז מ'קען בעטן איינע פון דריי זאכן, איז ביי וואוילע קינדער זאל מען אויך זאגן און שידוכים פאר די קינדער וואס זיי נויטיגן זיך נאך אין שידוכים. יעצט, דער אייבישטער האט באשאפן אלע קראנקהייטן נאר פאר אידן, אזוי הייסט עס, צו שטראפן די אידן, אזוי שטייט אין די ספרים, דער חפץ חיים זאגט עס, אנדערע זאגן עס. איי פארוואס שטראפט מען די גוים אויכעט? די גוים האבן דאך אויך די אלע קראנקהייטן? ווייל טאמער נאר אידן וועט מען שטראפן וועט פשוט זיין א בזיון פאר כלל ישראל. יעצט שידוכים איז אזוי א קראנקהייט, עס איז א קראנקהייט ביז מען טרעפט דעם שידוך און ביז מען קומט זיך דורך מיט פרעמדע מחותנים און ביז מען האט דאס געלט אראפצולייגן און ביז מען מאכט חתונה. עס איז נישט סתם ס'גייט דיר שווער, דער אייבערשטער האט א טעם פארוואס ער טוט עס, דו דארפסט דורכגיין דיינע נסיונות. און א מענטש דארף נישט זיין געפאלן ביי זיך, כ'האב געזען אסאך מענטשן האבן חתונה געמאכט קינדער ביי די זיבעצן, אכצן, ניינצן, ביי די פֿיר און צוואַנציק זענען שוין געווען גע'גט מיט דרײַ קינדער, און איבערגעלאזט א פארמיסן אויפן וועג, די פרוי וכדומה, און מיט שמוץ, און מ'האט זיך געשלאגן אין די בתי דינים, און נאכדעם איז עס אנגעקומען אין קאורט, לאידך גיסא האב איך געזען די וואס האבן אביסל שפעטער חתונה געמאכט, זיי האבן שיין מצליח געווען, יעצט איך וויל. געבן אביסל פשוט חיזוק פארן עולם, קיינער קען דיר נישט שטערן קיין שידוך, קיינער קען דיר נישט שטערן גארנישט, אלעס פירט דער אייבערשטער, ווען א מענטש האט חלילה א קראנקהייט גלייבסט אז דער אייבערשטער פירט עס, עס איז נישט געווארן פון זיך אליינס, דו בעטסט דעם אייבערשטן אז דער אייבערשטער זאל אים אויסהיילן ביי רפאנו און ביי די אנדערע תפילות, דאס זעלבע איז א שידוך, ס'גייט שווער. ס'איז געמאכט אז ס'זאל דיך צוברענגען נאנטער צום אייבערשטן, און וועגן דעם גייט היינט זייער שווער שידוכים פאר יעדן, ווייל יעדער האט זיך זיין פעקל מיט חטאים, עוונות און פשעים, און דער אייבערשטער האט פשוט רחמנות אז ער געבט עס דיר אביסל אונטערן נאמען שידוכים, אונטער אנדערע זאכן. סא יעצט קומט אזא הייליגער טאג, זאל זיך יעדער אונטערגארטלען, און שידוכים איז א מעין פונקט וואס מען קען בעטן דעם אייבערשטן. יעצט, ס'שטייט אז די אידישע טעכטער זענען די בנות ירושלים זענען ארויס בכלי לבן, האב איך שוין געזאגט, בנות ירושלים ווערט אנגערופן די שכינה הקדושה, עטס קענטס מסתמא דעם ניגון. זה דודי וזה רעי בנות ירושלים, דאס איז כביכול. אונזער דודי אונזער רעי דאס איז די שכינה הקדושה, די שכינה הקדושה איז אין גלות, ס'איז פארשווארצט, און זי טוט זיך אבער אן כלי לבן, דאס מיינט מען יום כיפור ווען אידישע קינדער טוען תשובה, לעבט די שכינה הקדושה אויף, און דעמאלטס איז די צייט אז מ'זאל געהאלפן ווערן מיט שידוכים, און אזוי ווי איך זאג ענק אייביג, די עיקר תפילות איז נישט אז מ'זאל בעטן פאר זיך, מ'זאל בעטן אז כביכול זאל אויך געהאלפן ווערן. דער אייבערשטער זאל זיך צוריקקערן צו זיין הויז און ער זאל צוריק ארייננעמען די שכינה הקדושה און ס'זאל ווייטער זיין השראת השכינה, און דאס איז דער עיקר תפילה פון יום כיפור, און דאס איז וואס די גמרא לאזט אונז הערן אז בנות ירושלים זענען ארויסגעגאנגען מיט כלי לבן, און אפילו ווער ס'האט נישט געהאט האט מען געבארגט איינער פארן צווייטן כדי מ'זאל נישט מבייש זיין אמאל. נישט יעדער איד איז זוכה צו אמת'דיג תשובה צו טון נאך יום כיפור, ווארט ער נאך ביז סוכות, אמאל ביז הושענא רבה, און אמאל ביז שמיני עצרת טוט ער תשובה מאהבה, קען זיך מיט ארויפכאפן אויף די באן. אז ס'איז געקומען יום כיפור האט מען אויסגעבארגט איינער פארן צווייטן. אזוי ווי מיר בעטן אז דער אייבישטער זאל זיין כביכול יחוד קודשא בריך הוא ושכינתיה וועט אונז דער אייבישטער שיקן גוטע שידוכים אויך. יעצט, איך האב געוואלט זאגן נאך אפאר קלייניקייטן. איך האב שוין געזאגט אויף קעסטל נײַן וואן וואן אז ס'איז דא א גאנצע קליקע פון מענטשן וואס מ'האט נעבעך ביטערליך ביטערליך געכאפט מיט שווארצערייען, מיט דראגס, און האבן געלאנדריט דראגס, הקיצור ס'דא יעצט א גאנצע זאך, בעלז זעהט אויס איז זייער שטארק פארווארפן, מ'האט אויפגעפיקט א פאר בעלזער יונגעלייט, און לויט ווי איך ליין איז שמעון וואלף קליין האט מען אויכעט חוקר געווען אסאך שעות וועגן די אלע געלטער וואס מ'האט ווייט וואשט וואס דאס האט געהאט צו טון מיט דראגס, דראג מאני, און ווי איך פארשטיי אויכעט איז האט מען אויפגעפיקט נאך. אין אנטווערפן אפאר אינגעלייט, רבותי איך וויל ענק זאגן, טרייטס צו ביהעיוון, ווייל ווען א איד טוט אזא זאך קלאפט עס זייער נישט גוט, בכלל אנטווערפן איז זייער א אנטיסעמיטישע שטאט, איך האב אייביג געזאגט איך ווייס נישט וויאזוי מען קען וואוינען אין אנטווערפן, איך קען די פאר אידן האבן געמאכט פרנסה מיט דיימאנדס אבער די איבריגע איז אלעס נעבעך גארנישט, נישט דא דארטן אינגעלייט, ביזנעס אינגעלייט, און סתם מיני ביזנעס, א גוי וועט נישט אריינגיין צו א איד, איז במילא. טרייטס צו ביהעיוון רבותי, פאר מ'וועט ענק ארויסווארפן פון דארט. יעצט האב איך געוואלט זאגן נאך זייער א וויכטיגע זאך, ס'האט מיך אנגעקאלט א אינגערמאן, א מידל עידזש, ער איז מיין עידזש, ער איז געגאנגען גראדע אין די ישיבה מיט מיר אין סענדז סטריט, און ער זאגט מיר זאלסט וויסן ס'איז אריינגעקומען צו מיר אין בארא פארק האט אריינגעקלאפט צוויי מיידלעך צוועלף יאר אלט, עלף און צוועלף האבן זיי אויסגעזען, זיי פארקויפן ראפלס פאר סטאלן קארלין. איז קודם האב איך געגעבן א קראך צו די טיר אויף זי, איך האב זי געזאגט גייטס אוועק, עטס האטס נישט קיין רעכט צי גיין פארקויפן ראפלס, עטס זענטס מיידלעך אידישע טעכטער, קאלט מיך אן דער אינגערמאן איך זאל וויסן צוויי זאכן, קודם כל. אומשילדיגע צוויי קינדערלעך קומען נאך געלט. זאגט ער, ווען איך וויל וואלט איך זי געקענט פאנדלען, איך וואלט זי געקענט אריינעמען צי מיר אין שטוב, זאגט ער, נאר איך וויל דיר מסביר זיין א זאך, איך האלט שוין נישט ביי די זאכן, איך בין א זיידע פון אייניקלעך, איך בין א גרויסער עושר, וואס זאל איך גיין אנהייבן מיט צי טון מיט יונגע מיידלעך? זאגט ער, אבער כ'האב מיך דערמאנט דיינע אלע דרשות אז דא איז נאך ארגער דער מצב, ווייל אפילו איך וויל נישט, וואס טו איך אז מארגן זאגט דאס מיידל כ'האב איר געטאטשט, און וואס טוסטו אז איך געב איר איבער דעם דאלער אין די הענט, איך געב איר א טרא, טראפל א ריר אן, און זי האט שוין געפילט עפעס אז אוי דער האט שוין געוואלט עפעס. כ'וויל בעטן דעם עולם, מיט ישיבות קען איך נישט רעדן, און מיט מיידל סקולס, ווייל ביי זיי איז דאס א רעוועניו, אבער כ'וויל בעטן יעדן איינעם, מען זאל נישט לאזן די קינדער גיין, דו ביסט מסכן דיינע אידישע טעכטער, און אפילו בחורים טארן אויך נישט גיין, שטעל דיר פאר דער חזיר ברוך מרדכי איז אין די גאס, גיי אריין צו אים אין שטוב, איז זיפערט ער דיר גראד דעם זיפער, און וועט דיר נאך געבן א פופציגער אויך. כ'בעט דעם עולם, לאזטס נישט ענקערע קינדער גיין, די ישיבות זאגן מען זאל גיין, פרעג די ישיבה וויפיל ברענגט אריין אן עוורידזש בחור, פופציג דאלער, איך געב דיר נאך פופציג דאלער און א גוטן טאג. ס'איז מורא'דיג סכנה'דיג, קודם ס'איז א סכנה פארן קינד, און ס'איז א סכנה פאר דעם וואס עפנט די טיר. דאס קינד קען אים אנטשעפען און זאגן, העי, ער האט מיך געטאטשט. און ס'קען זיין עפעס וועט יא זיין, ס'וועט זיין ווען מ'זאגט א שמץ פסול אדער א ריח הגט, און ער האט יא עפעס געגעבן א טאטש פער צופאל, א קלאפ אין די בריסטן, עפעס וועט זיין. און נאכדעם וועט ווערן כאאס. דאס קען דיך קאסטן די. געבן צדקה קען דיך קאסטן אפאר הונדערט טויזענט דאלער פלאס בזיונות פאר דיר און דיין משפחה עד סוף כל הדורות. דאן האב איך געוואלט זאגן נאך א זאך, ס'איז דא דער יעקב טובי' ווייזער, יעקב טובי' ווייזער פלעגט לערנען מיט בחורים, ער האט זיי אויפגעהויבן אויף א מדריגה, נאכדעם האט ער געמאכט מיט זיי משכב זכור, האט זיי אראפגעצויגן די הויזן און אריינגעשטופט זיין ערווה ביי זיי אין אין תחת. אונז האמיר קלאר וויקטימס וואס זיי האבן עס עדות געזאגט פאר בית דין, מען האט אים ארויסגעווארפן, מען האט אים שוין פון דא געווארפן, דארט דאך ער איז גאר א ראש ישיבה, ער האט שוין א אייגענע ישיבה. דאס יאר, דעם ערשטן טאג ראש השנה, נעמט מען ארויס צוויי ספר תורות, איז ער געדאוונט אין באבוב, איך ווייס נישט ווי ער קומט צו דאווענען אין באבוב, פארוואס באבובער רב ווארפט אים נישט ארויס? אז באבובער רב וויל האבן איך קען מיט אים אריבערקומען מיט די רבנים וואס האבן גביית עדות געווען, איך האב נישט קיין פראבלעם. עניוועי, איז אזוי, דער סדר איז אין באבוב אז די רב גייט ארויף און ער עפענט דעם ארון קודש, ער האט הוצאה והכנסה, ער נעמט ארויס די ספרים, יעצט ראש השנה ליינט מען אין צוויי ספרים, נעמט ער ארויס ביידע ספרים, דעם ערשטן געט ער פארן בעל תפילה, און דער בעל תפילה זאגט שמע ישראל און אזוי ווייטער. און דעם צווייטן פלעגט ער געבן פארן גבאי, דער גבאי איז שוין אביסל אן עלטערע איד ער קען שוין נישט טראגן, איז געגאנגען דער רב, געהערט דער רב אליין איז געגאנגען און האט מכבד געווען דעם שייגעץ מנוול יעקב טובי' ווייזער, איר הערט בעיני כל הקהל, רבונו של עולם, יעצט איך וויל אביסל מאכן א באמערקונג אז דער יעקב טובי' ווייזער פלעגט זאגן דרשות אין באבוב, און אונז האבן מיר מעורר געווען דעם רב אז מ'זאל אים נישט לאזן ווייל ער איז א פעדאפייל, איז צוביסלעך האט מען אים מסלק געווען אז ער קען מער נישט זאגן קיין דרשות, יעצט כ'האב געוואלט וויסן וואס איז יעצט געשען, קען זיין ס'איז ראש השנה האט ער תשובה געטוהן? נו, שטייט דאך אין רמב"ם עד שיעיד עליו יודע תעלומות, נו ווער האט געפרעגט ביים יודע תעלומות צו ער האט טאקע תשובה געטוהן צו נישט, סאו דאס איז זייער א מורא'דיגער חילול השם, באבובער רב. פשי! דו ווייסט וואס פאר א קידוש השם דו האסט געמאכט? שעים אן יו און שעים אויף די גאנצע קהילה! און נאך מער, דעמאלטס האט מען מיך ארויסגעווארפן פון אלע שילן, האב איך געפרעגט אין באבוב אפשר קען איך קומען דאווענען אין באבוב פון ווילימסבורג, האט מען מיר געזאגט ניין אז איך קען נישט קומען דאווענען, ווייל אזוי ווי זיי האבן געדינגען ביים קראלער דאס פלאץ איז דער קראלער לאזט. נישט. דאס איז א בעלאוני דאס די פלאווע די פארפוילטע פלאווע וואס דו ביסט דו האסט נישט געוואלט איך זאל קומען ווייל דו רודפ'סט נאך יעצט הא רודפ'סט נאך דעם וויקטים פון דעם דאסקאלאוויטש ער איז א באבובער תלמיד א וואוילער יונגערמאן א פ א צעבראכענער יונגערמאן אבער ער איז א וואוילער. ס'איז געווען נאך א אומגליק יעצט אין ארץ ישראל א פערציג יעריגער איד איז אויסגעגאנגען מיט א מיידל פון פיר און דרייסיג, און ער האט געטון דאס וואס איך זאג אז מ'זאל וואטשן, ער האט אריינגעגאסן אין איר קאפי עפעס אזא מין סם, און זי איז איינגעשלאפן, ער האט איר קודם געפרעגט, ווילסט מאכן אביסל זנות? האט זי געזאגט, חס ושלום, כ'בין נישט דא פאר דעם, און זי האט דאך געמיינט אז ער פרעגט איר ער האט געוואלט וויסן צו זי איז א צעלאזטע מויד, האט ער געזען זי איז אן ערליכע. קיצור, זי איז ארויסגעגאנגען, האט ער אריינגעגאסן אין גלעזל פון די קאקא קאלא, און ער האט איר אנגעשיכור'ט, און ער האט איר. געטוהן כל דבר אסור, זי ווייסט אפילו נישט, זי איז אויפגעשטאנען און זי איז געווען נאקעט ביי די הויז, זיי האבן אפגעשמועסט אז זיי האבן אויסצוגיין ווייסט מ'האט געבעטן א חבר זאל געבן א דירה און מ'האט אים איינגעזעצט. שרייט צו מיר יעדער, אה זעהט אויס אז זי האט נישט אויסגעהערט דיין האטליין, ווייל ווען נישט ווייסט זי זי טאר נישט טרינקען גארנישט, אויב זי איז בשר שנתעלם מן העין, אויב זי איז נאר געגאנגען אין בית הכסא טאר זי שוין נישט טרינקען דעם טרינק וואס איז דא אויפן טיש. סא עניוועי זי האט זיך געלערנט די הארד וועי, רבותי לאמיר עס לערנען די איזי וועי, עס קומט יעצט חול המועד, עס קומט יעצט פרייליכע צייטן, סוכות זמן שמחתינו, מען דארף זייער וואטשן וואס מען טוט. יעצט וויל איך זאגן נאך א זאך, אין שלחן ערוך ווערט געברענגט אז מען זאל זיך נישט וואשן די הענט יום כיפור ווייל וועגן תענוג, איך מיין וואסער, רחיצה של תענוג, יעצט ווערט געברענגט אז מען זאל זיך. נאר ביז פרקי אצבעות זאל מען זיך וואשן די הענט טאמער גייט מען אין בית הכסא. איך האב געוואלט זאגן פארן עולם איך זאג עס יעדעס יאר איך זאג עס יעצט נאכאמאל, טאמער איינער גייט אין א טייך און ער ווערט שמוציג, אדער איינער זעט קרי יום כיפור ביינאכט, איז די הלכה איז אז ער מעג גיין און מען פירט זיך אזוי אין יעדן שול האט מען אפן א מקווה אז דארט זאלן קענען גיין די מענטשן וואס זענען בעל קרי'ס, און איך רעד דערפון וועגן דעם ווייל איך וויל טאקע אנזאגן אז די מקווה איז אויך געמאכט. פאר די חזירים אזוי ווי ברוך מרדכי, אים ארבעט עס טרי סיקסטי פייוו, ער האט נישט קיין פראבלעם יום כיפור, און די זעלבע יחיאל בראנער, דארף מען זייער וואטשען אז טאמער לאט מען יא אפען מען מאכט עס געווענטליך טונקל די מקווה כדי מען זאל זיך נישט שעמען דער וואס ס'קומט דארט אריין ווייל ער האט געזעהן קרי, רבותי ס'איז נישט קיין שאנדע ס'איז א הלכה. און מאך זיכער אז דו צינדסט אן די לייט און ס'זאל זיין די ווידיאו זאל ארבעטן דארט אויך. איז על כל פנים אויב דארפסט יא גיין אין די מקווה ווייל דו האסט געזען קרי מעג מען ווייל דאס הייסט נישט רחיצה של תענוג די זעלבע הולך לקבל פני רבו און ער גייט דורך א וואסער מעג ער אריין גיין אין וואסער איי עס איז אפגעוואשן עס איז נישט רחיצה של תענוג ס'איז רחיצה של מצוה וויל איך ענק זאגן ס'דרייען זיך ארום אסאך אינפעקשעס דיזיזעס ס'איז שוין אריין געקומען איבאולא אויף אמעריקע. ס'איז דא אנדערע אינפעקשעס דיזיזעס, ס'איז דא יונגעלייט וואס זיי זינדיגן א גאנצע זומער, ס'איז דא די אלע פינף אינפעקשעס דיזיזעס, סעקשועלי טרענסמיטעד דיזיזעס, ס'איז שוין דא יעצט נאך איינס, מ'איז נאכנישט קלאר דערין, וויל איך זאגן דעם עולם, ס'איז דא די הענד סענעטייזערס, יעדער זאל עס נעמען, קויפן איינס און האלטן עס אין טלית בייטל, און דו גייסט ארויס, דו קומסט צוריק פון בית כסא, נאכדעם דו האסט דיר געוואשן די הענט, לייג ארויף די הענד סענעטייזער. און מאך זיכער אז דו האסט גענוג נעפקינס ביי דיר אין טלית בייטל, זאלסט חלילה נישט טאטשן דעם פאבליק האנטוך וואס יעדער ווישט זיך אפ דערין, ווייל פארגעס נישט א גאנצע יאר און אפילו שבת קען מען זיך דאך זייפן די הענט ס'דא שבת זייף מען קען זיך גוט אפוואשן אפילו ווען מען זייפט זיך נישט וואשט מען זיך גוט אפ איז דאך נישט קיין פראבלעם יעצט יום כיפור ווייל יעדער וואשט זיך נאר אפ די שפיץ פון די פינגער און ער רירט זיך אן ווען ער גייט ארויס אין בית כסא סיי ווען ער גייט קטנים און סיי גדולים. און מען שוויצט דאך אין בית מדרש אויכעט, אין די גרויסע שולן, מען זיצט דארטן די גאנצע צייט, און די אלע זאכן מאכן אינפעקשעס דיזיזעס. סא זאלסטו זיין זייער קערפול, וועט איינער זאגן אין שולחן ערוך אין שולחן ערוך, יא אין שולחן ערוך איז נישט געווען אזויפיל אינפעקשעס דיזיזעס ווי היינט. איך האב מיך שוין געקריגט מיט אסאך רבנים, זיי האבן מיר אלע מודה געווען, מען רעדט דא פון פיקוח נפש, איך ווייס פון אסאך מענטשן זיי האבן געקעטשט אינפעקשעס דיזיזעס נאך יום כיפור אין די אויגן, זיי האבן זיך. געווישט די אויגן ווייל זיי האבן געוויינט, און זיי האבן זיך אנגערירט ביי די ערוה, זיי האבן זיך מקנח געווען פון די צואה, און זיי האבן זיך נאר אפגעוואשן שפיץ פינגער, און נאכדעם איז געווען די גאנצע הענט פול מיט דיזיזעס. סא מאך זיכער אז דארטן ביי די ש הענט ביז די פרקי אצבעות וואו דו וואשט דיר אפ די הענט, נאכדעם זאלסטו זיך שיין סענעטייזן די הענט, זאלסט עס אפווישן מיט א נעפקין וואס דו נוצט און קיינער מער נוצט נישט, און דעמאלטס האפט מען דער אייבערשטער וועט העלפן. אז דו וועסט נישט קעטשן קיין דיזיזעס, און ס'וועט זיין א פיינער און א הייליגער יום טוב לנו ולכל ישראל אמן. א פרייליכן יום טוב, יעדער זאל זוכה זיין גוט אויסצופאסטן און זיך אויסצובעטן אלעס גוטס, שכוח און כל טוב.